רבותי איך האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע עמורדזשענסי שיעור. ס'איז געשעהן לעצטנס דריי געפערליכע אומגליקן, איינס איז דער בחור שארף, ער איז נישט אויפגעשטאנען אין טשערנאבלער ישיבה, און זיין ברודער האט געדארפט חתונה האבן דעמאלטס נאכט צו א נאכט שפעטער, מען האט געזאגט דעם חתן מיט די כלה ס'וועט נישט זיין קיין חתונה מען גייט זיך זעצן שבעה. ס'איז געווען א הארץ רייסעניש פאר די גאנצע וועלט, פאר בני ברק, פאר אנטווערפן, און אפילו פאר אמעריקע. נאכדעם איז געשען נאך אן אומגליק, א אינגערמאן דרײַ און צוואַנציק יאר אלט בערגער, ער איז אן אנטווערפענער, ער האט חתונה געהאט אויף לאנדאן, ער האט באקומען מיט די לינגען עפעס, איך ווייס נישט וואס די קראנקהייט איז געווען, און ער איז געשטארבן ליידער זייער יונג דרײַ און צוואַנציק יאר אלט. נאכדעם איז דא א דריטע פרשה וואס איז יעצט געשען, ס'איז דא א משפחה עולח, א יונג ווייבל האט חתונה געהאט פון אנטווערפן אויף מאנטשעסטער און די פרוי איז אריינגעפאלן אין א קאומע גראד נאך די חתונה, זי האט זיך געמוטשעט א יאהר אין שפיטאל איז יעצט געשטארבן. רבותי אונז גלייבמיר אז דער אייבערשטער פירט די וועלט און גארנישט טוט זיך נישט אליינס, ווען ס'קומט אזאלעכע זאכן דארף מען אנהייבן זיך מתבונן צו זיין בשל מי הרעה הזאת וואס וויל דער אייבערשטער דא פון אונז, דער אייבערשטער טוט נישט קיין שום משפט. אן א דעם וואס אונז דארפן מיר נעבעך באקומען דעם משפט, סאו וואס גייט דא וואס גייט דא פאר? יעצט קודם וויל איך ענק דערציילן א מעשה, איך האב געלערנט אין וויזשניץ ביים אמרי חיים, געדענק איך אמאל דער אמרי חיים האט דערציילט, ס'איז געווען א איד וואס ער פלעגט נעבעך עוסק זיין אין גניבה און אין רציחה, אזוי ווי משה רייניצער אין אין סאטמאר איז געווען דער וואס האט געהארגעט אלע אינגעלייט ער האט זיי צוגעגנבעט דעם נדן, עכ"פ. איז געווען אויכעט אזא איד אין מאראמאראש ערגעץ. בקיצור. ווען ער האט געגנב'עט האט ער עס באהאלטן אונטער די היי, היי דאס איז די תבואה וואס מען געבט האבער פאר די פערד אין די שטאל. און אויכעט ער פלעגט נעמען טאמער האט ער געהארגעט א מענטש האט ער אים קודם דארט באהאלטן ביז ביינאכט און ביינאכט האט ער אים געטראגן ערגעץ אין א וואלד און ער האט אים דארטן געדאמפט.

נאכדעם ווייזט דער רבי אויף די גימל, ס'איז א פתח, פרעגט דער רבי וואס איז אונטער די גימל, זאגט ער ס'איז א פתח גימל, וואס איז פתח גימל? גא. נאכדעם גייט דער רבי צוריק און ער ווייזט אים נאכאמאל א קמץ ד', פרעגט דער רבי וואס איז דאס, זאגט ער קמץ ד', וויאזוי זאגט מען דאס קמץ ד'? דא. נאכדעם פרעגט אים דער רבי, ער ווייזט אים אויפן קמץ אויף די היי. פרעגט ער אים וואס איז דא אונטער די היי? דאס קינד ענטפערט נישט, ער ווערט פארפרוירן, פרעגט אים נאכאמאל וואס איז אונטער די היי? זאגט ער כ'ווייס נישט, פרעגט אים נאכאמאל וואס איז אונטער די היי? כ'ווייס נישט, האט די רבי געטון אזוי ווי מען טוט ביי אונז, ער האט ארויסגענומען א גרויסן בעיסבאל בעט און ער הייבט אים אן צו האקן, וואס איז אונטער די היי? זאגט ער רבי כ'קען נישט אויסזאגן. פרעגט אים דער רבי פארוואס נישט? זאגט ער ווייל איך וויל נישט. געט אים דער רבי נאך שלעק. זאגט ער אונטער די היי באהאלט מיין טאטע אלע טויטע מענטשן! אונטער די היי באהאלט זיין טאטע אלע טויטע מענטשן. רבותי, אונז באהאלט מיר אויך אלע טויטע מענטשן אונטער די היי. שטעל דיר פאר, לאמיר צו צעלייגן די זאך. דער בחור שארף איז געשטארבן אין ארץ ישראל אין טשערנאבעל אין ישיבה. איך, די ערשטע מינוט איך האב עס געהערט האב איך געוואוסט זיכער אדער האט מען אים מאלעסטעד און פאר ווייטאג איז ער געשטארבן, אדער האט מען אים געהארגעט. איי ס'איז נישט ארויסגעקומען? די חברה קדישא האט שוין אפגעשמועסט צו מאכן א שווייג, טשערנאבעלע רב הייסט א חשוב'ער איד, און סוד'לעך פון ישיבה זאגט מען נישט אויס. איך וויל זעהן צו ס'איז געווען אן אטאפסי, זיכער נישט געווען ווייל מ'האט געהאט גענוג א גרויסע פול. איך וויל זעהן די מעדיקל רעקארד, קיינער וועט עס נישט ווייזן, ס'איז גארנישט פארשריבן, ס'איז געשריבן ער איז געשטארבן פון זיך אליין, ער איז נישט אויפגעשטאנען, ושכבת וערבה שנתך, וועסט דיך אויסשלאפן, ס'וועט זיין זיס דיין שלאף, ביי דעם האלט מען. יעצט טשערנאבעלער ישיבה רינגס א בעל, דער טשערנאבעלער רבי דא אין אמעריקע האט א זון, וואס ער האט געהייסן יוסף מאיר, ער איז געווען אן איידעם ביי מענדל האגער, ר' מאטעלע'ס זון, און אין גיבערס האט מען אים באצאלט פופציג דאלער א שעה צו לערנען מיט בחורים און ער האט געלערנט אין וואלד און ער האט אלע מטמא געווען, איך האב א ליסטע פון אריבער דרייסיג בחורים וואס זיי זאגן ער האט זיי מטמא געווען מיט משכב זכר, נישט סתם געקוקט נאר מיט משכב זכר ממש, דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, סאו טשערנאבל טשערנאבל גייט זייער שווער, איך זאג נישט גארנישט. נאכדעם עס איז געשען אין בני ברק. בני ברק איז די עיר הפעדעפילים אזוי זאגט יצחק קדמן דער הויפט פון די טשיילד אביוז אין ארץ ישראל. ער זאגט ס'נישט דא נאך אזא חזר'ישע שטאט אין די גאנצע וועלט ווי בני ברק. יעדעס קינד איז א שטח הפקר. סאו ווען איך האב געהערט אז שארף איז אוועק האב איך געקלערט דאס איז נאך א מעשה אזוי ווי דא ביי אונז אין קראסנע און אזוי ווי אין כוונת הלב וואס צוויי קינדער האט מען געטראפן טויט. ביי איינעם בין איך אליין געווען ביי די לוויה איך האב געהערט ווי די קינדער זאגן ער האט געשריגן. דער מלמד זאל אים אפלאזן ווען נישט וועט ער פארציילן פאר'ן אפיס פאר די הנהלה, האט ער געמאכט זיכער ער איז קיינמאל נישט ארויסגעקומען צו פארציילן, דער מלמד האט אים געהאנגען מיט זיין אייגענעם מיט דעם בחור'ס גארטל, דאס איז דער גראס בחור, איך בין געווען ביי די לוויה, איך האב עס געהערט, איך זאג עס, איך האב אזויפיל מאל גע'חזר'ט וועגן די מעשה פון לאנג ביעטש, היינט האט די עף בי איי עס גענומען באקוקן, און ס'גייט ארויסקומען ווער ס'האט געהארגעט דעם בחור אין לאנג ביעטש, די זעלבע אפשר וועלן זיי אויך דערהערן אז ס'איז דא קראסנע און כוונת הלב, וואס צוויי טויטע געווען דארטן, און מען דארף מברר זיין וואס דארט איז געווען. סאו אז איך הער אז ס'איז דא א בחור, און איך הער אז ס'איז אין טשערנאבל, און איך הער אז ס'איז אין בני ברק, האב איך דריי ספיקות, אפשר האט מען דעם בחור מאלעסטעט און געהארגעט. סאו, נעקסט, נאמבער טו. א אינגערמאן וואס האט חתונה געהאט פון אנטווערפן געווארן אן איידעם אין לונדון, פלוצלינג צוזאמגעפאלן מיט די לונגען. מען האט געמאכט אן אטאפסי, זיכער נישט. חברה קדישא געמאכט א שווייג, זיכער יא. דער לאנדאנער רופט דיך אן אפגעפרעגטער שייגעץ. פרויען פאדעם. יעצט לאמיר פארשטיין. אפשר האט דער בחור גערייכערט דראגס? יעצט וועט יעדער אנהייבן דו שייגעץ דו דו טוסט וויי פאר משפחות. איך טו נישט וויי. איך וויל מען זאל לעבן אין ריאליטי. ווייל אנישט וועט עס געשען נאכאמאל און נאכאמאל. איך וויל וויסן אפשר איז ער געווען היי היי אן דראגס. אדער אפשר איז געווען אן אנדערע פראבלעם דארטן. וואס ס'מוז נישט זיין אז ס'איז געווען א פיזיקעל סיקנעס, ווייל ווען ער איז אזוי קראנק נאך די חתונה אז ער פאלט צוזאמען און ער שטארבט, איז ער שוין געווען פאר די חתונה אויך קראנק, וואו איז זיין מעדיקעל רעקארד? כ'זאל זאגן אז ער האט נישט פארציילט פאר די כלה און קיינער האט נישט געוואוסט און ער האט געהאט קאלעפסעס אלל די טיים? רבותי, מיר וועט עטץ שוין נישט פארקויפן די באלאני, איך בין שוין איך בין שוין אויף די אנדערע זייט פונעם בריק. איך קען שוין די אלע סאטמאר אזיאטישע מארמאראשער שייגעץ שטיק קען איך שוין דורך און דורך. מ'האט אנגעכאפט דא רענדאם א גוי און געזאגט ער האט געהארגעט חזקאל שמש, בשעת דער מענטש שרייט קלאר ער האט געזאגט תן לי הזהב, און דער גוי קען היינט נאך נישט זאגן דאס ווארט תן לי הזהב. און נאך האט מען אנגעכאפט נאך איינעם וואס מ'זאגט ער האט געהארגעט דעם נעבעך דעם וויזשניצער פאלאק. ס'איז שקר נישט ער האט אים געהארגעט. און אונז האמיר א. פריטי גוד איידיע ווער ס'האט געהארגעט חזקאל שמש ס'איז געווען א מענטש וואס שלעזינגער האט אים געדינגען ער זאל מאכן א האלד אפ פאר דעם וואס ער טראגט די גאלד אויף קאסטא ריקא און ער האט נישט געהאט א געטעוועי קאר האט ער אים געהארגעט ווייל ס'איז עפעס געגאנגען ראנג ער יענער האט זיך נישט געלאזט ער האט נישט געוואלט געבן די גאלד. ווי נאו וואטס העפענינג וויר נאט סטופיד. יעצט לאמיר גיין צום דריטן קעיס דאס ווייבל אולעך זי האט חתונה געהאט אויף מאנטשעסטער און זי האט באקומען. און פלוצלינג האט זי באקומען א א סטראוק, א קאומע איז אריינגעפאלן, איך ווייס נישט פונקטליך, איט דאזענט סאונד נארמאל, עפעס איז דא געווען, קען זיין זי איז געווען מאלעסטעד אלץ מיידל, שי קודנט טעיק מעריד לייף, זי האט גענומען אקסיקאנטין אכציג מיליגראם, זעקס פילס, און זי האט געקריגן א א סטראוק, זי איז געווארן אין א קאומע, איך ווייס נאך נישט וואס דארט איז געווען, איי דאונט טראסט עניבאדי, איך טראסט נישט היינט קיינעם. איר וועט הערן אויף דעם טעיפ וואס ס'קומט, איך טראסט נישט קיין שום רבי'ן קיין שום רב מער, וואס אונז ווערן מיר געוואויר. שוין. איז בקיצור, די רייט וועי טו דו איט איז צו אינוועסטיגעיטן וואטס העפענינג, נישט ווייל איך וויל איינזעצן דא איינעם, נאר ווייל אויב געשעט דאס אין טשערנאבעלער ישיבה אין בני ברק דארף מען שטעלן ווידיאו קעמערעס איבעראל, און מען דארף זיך נישט לאזן מער פון די חזירים, מען דארף וויסן, מען דארף רעדן דערפון, אפשר וועט א בחור ארויסקומען זאגן יא! דער בחור האט מיר טאקע געזאגט אז דער מגיד שיעור פלעגט אים אהיים רופן ער האט אים זייער ליב געהאט. ער האט אים געוואלט געבן צו עסן ערב שבת. ערגעץ וועט געשען א ליקידזש און ס'וועט ארויסקומען. אפשר איז עס גאר א מגיד שיעור וואס האט אים מאלעסטעט. און אפשר איז דא דארט א גרויסער בחור וואס ער איז א חזיר וואס ער לויפט ארום מאלעסטן. ער קען זיין א חסיד ביים רעבינ'ס טיש זיך שאקלען און זינגען זמירות, און לאידך גיסא, קען ער מאלעסטן. די טשערנאבלער ישיבה האט אפגעקויפט דעם בילדינג פון דעם קאלעווער רבי'ן. פרעגט יענקל מילער זאגן א גוט ווארט פארוואס איז דער קאלעווער האט דעם בילדינג לעבן אסם, זאגט ער ווייל ביידע פארקויפן זיי לאקשן, אסם פארקויפט לאקשן און קאלעווער רבי האט פארקויפט לאקשן, סאו עניוועי האט מען יעצט א בילדינג וואס מען האט דארט פארקויפט לאקשן, יעצט פארקויפט מען נישט אויך לאקשן. איך וויל וויסן מען זאל באמת דערגיין וואס ס'איז געשעהן מיט דעם בחור, זיין בלוט רוהט נישט, צוואנציג יאר ארום וועט עס נאך אלץ תוסס זיין, ס'וועט נאך קאכן אזוי ווי חזקל שמש'ס בלוט און אזוי ווי דעם לייזער פאללאק, וואס מיינט איר ס'איז א הפקר וועלט? עניוועי, יעצט אונז האמיר דאך דעם אלטן אזיאטישן מארמאראשן וועג, איז מען געגאנגען און מען האט מסביר געווען רב לייביש'ן אז מען מוז עפעס טוהן, רב לייביש לייזער. עס איז מיר א פלא אז ר' לייביש לייזער האט נאכנישט ביידע פיס אויף די וועלט ווען ער האט אייגענע קינדער וואס זענען מאלעסטעט, זיינע קינדער האבן מיר פארציילט, איינער האט מיר פארציילט ווער ס'האט אים מאלעסטעט און דער אנדערער זאגט מ'האט אים מאלעסטעט וואכן, חדשים, ער איז אהיים געקומען זאגן זיין טאטן, טאטע דער מלמד האט מיך מאלעסטעט, האט דער טאטע ר' לייביש געגעבן א פראסק דעם בחור, און היינט איז דער בחור קוים א איד. ס'וואונדערט מיך אז א איד ווי ער, וואס ער הייסט א וועלטס רבי, זאל נישט פעיסן רעאליטי.
איז ער געגאנגען און ער האט אים אויפגעטון א מורא'דיגן חידוש, אז אזוי ווי דער אייבערשטער פאטשט דאך אונז, דארף מען דאך וויסן פארוואס פאטשט ער, אנשטאט צו וועלן וויסן דעם אמת, האט ער גענומען דעם גרעסטן חזר פון ברוקלין, דעם קאסובער חזר, ער זאל קומען זאגן א דרשה אין אנטווערפן און מעורר זיין דעם עולם פאר תשובה. איר הערט וואס דא גייט פאר? דער קאסובער חזר איז אזא אומגעלונגענער מענטש, דער קאסובער חזר? האט געבויעט זיין שול מיט זיין הויז מיט זיין בית כסא מיט אלעם וואס ער פארמאגט. מיר האט דערציילט איינער, ער האט אים געזאגט איך דארף יעצט צוואנציג אלפים פארן ארון קודש, געבט עס מיר וועל איך אייך ריינוואשן. דער קאסובער חזר גייט זאגן א דרשה אז מען זאל תשובה טון? לויט וואסערע א חזר ער איז זענט עטץ אלע צדיקים. ער האט געבעקט פעדאפיילס אלע יארן. נאכדעם ווען ער איז געגאנגען ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר די חתימה, פרעגט אים איינער איר קענט דעם נחום ראזענבערג בכלל? זאגט ער זיכער, איך בין געווען אכט וואך צעהלימער קעמפ און ער האט יעדע וואך געזאגט א דרשה פאר די בחורים הלכות מקוואות, אונז האמיר נישט פארשטאנען דעם תירוץ ווייל פון יענעם שך ווען ער איז געקומען און ער האט געגעבן א שיעור כללי האמיר אלעס פארשטאנען, פרעגט ער יענעם איז פארוואס שרייבסטו אויף אים אונטער? זאגט ער ווייל איך האב פרעשור, איר כאפט וואס דא גייט פאר, ס'איז דאך דער פרעשור קוקער האט אויפגעפלאצט אין באסטן און ס'האט געהארגעט אפאר מענטשן. דער משוגענער האט פרעשער. האסט פרעשער נעם נערפן פילן. ער האט די שוואכסטע שטוב פון די רבנים, די קינדער זענען צולאזט דארטן, ער איז א משוגענער אלץ געווען, און ער גייט יעצט מעורר זיין גאנץ אנטווערפן אז מען זאל טוהן תשובה. כ'על דיר זאגן, למעשה איז דער בערגער איז אן איידעם אין לונדון, איך מיין ער זאל גיין מעורר זיין לונדון אויך לתשובה, אזא חשוב'ער רב ווי פאדעווע איז ער נאך, זענען ביידע וואס זיי בעקן חזירים. גייט מען און מ'רופט עהם אראפ און ער זאל גיין מעורר זיין דעם עולם אויף תשובה, דער גרעסטער חזיר וואס האט עוסק געווען אלע יארן אין בעקן חזירים און זיין גאנצע עקזיסטענס איז געווען עסן אזוינע מחיר כלב געלט, ס'איז אנבעליוועבל. און ווער רופט אים רב לייבוש? רב לייבוש איר טוט אזא נארישקייט מיט דעם איר ווייסט. ווען איר זאלט רופן דעם זון, דעם וואס ס'דרייט זיך ווי מ'דארף נישט און ער זאל זאגן א דרשה, טוט איר אסאך קלוגער ווי צו רופן דעם קאסובער חזיר. עניוועי, איך זעה שוין ווי אונז האלט מען מיט רב לייביש'ן אויך, ס'איז שוין זייער ביטער דער מצב, ער כאפט נאך נישט וואס דאס הייסט מאלעסטינג, ער כאפט נאך נישט וואס דאס הייסט א קלין קאמיוניטי. רב לייביש איר אליינס דארפט ארום פארן און רעדן און דרש'נען, טוהן די ארבעט וואס איך טוה, מאכן א האטליין, זאגן מוסר פארן עולם, גיין נעמען אזא לאו-לייף ווי דעם קאסובער חזיר און צו רופן אים איר ווייסט וויפיל פאוער איר געבט אים מיט דעם? יעצט וועט ער קענען ווייטער זיין א חזיר און בעטן געלט פון אלע מנוולת. כ'קען דיך זאגן א ווארט וואס כ'האב געהערט, מ'האט געפרעגט אמאל ר' לייביש'נס טאטן ר' יענקל'ען, די לעבאוויטשער האבן געזאגט, און וואס וועט איר טון אויב דער לעבאוויטשער רבי וועט יא זיין משיח? לאמיר זאגן, פלוצלינג וועט זיין אז ער וועט טון די אלע וואס משיח דארף טון די אלע זאכן, מאכן די די גוים זאלן תשובה טון די אידן, און וואס וועט איר דעמאלט זאגן? האט רבי יענקעלע געזאגט, נו, אז דער אייבערשטער וועט וועלן ער איז משיח וועל איך נישט קענען גארנישט טון, אבער איך האב מיר נישט אזוי פארגעשטעלט. מען האט זיך פארגעשטעלט ער וועט זיין עפעס א איד מיט א לאנגע בארד, א הדרת פנים, ממילא, איך ווייס וואס ער האט געמיינט צו זאגן מיט דעם. יעצט רבי לייביש איך וויל אייך עפעס זאגן, אונז האמיר זיך נישט אזוי פארגעשטעלט פון אייך, איר קענט נישט דעם פאליטיק פון ווילימסבורג פון בארא פארק וואס דא גייט פאר מיט די רבנים, וויפיל אשת איש ז'האבן שוין מזנה געווען מיט זיי, וויפיל ממזרים ז'האבן שוין געמאכט זאלן געבוירן ווערן, ס'איז דא פון קדושת לוי האט ער געזאגט כמה יעברון וכמה יבראון מי יחיה מי ימות האט ער געזאגט רבונו של עולם כמה יעברון די גוים וויפיל פרויען זענען זיי מעבר זיי מאכן זאלן זיין שוואנגער זיי מאכן זיי מעוברות, וכמה יבראון וויפיל גוים מאכן זאלן געבוירן ווערן ראש השנה יום כיפור, פרעג איך דיך מי יחיה און מי ימות ווער דארף לעבן און ווער דארף שטארבן, זיכער אז דער איד דארף לעבן, היינט טאר מען דאס שוין נישט נאכזאגן דאס ווארט, כמה יעברון? וויפיל רבנים האבן שוין זייער אייגענע טעכטער געטאטשט יום כיפור, אונז האמיר געהאט א קעיס ראש השנה פאר דריי יאר צוריק אין ווילימסבורג וואס א זיידע האט געטאטשט א פערצן יעריגע אייניקל, און וכמה יבראון אונז האמיר ממזרים ודאים פון רבנים, איז וויל איך נישט זאגן ווייטער מי יחיה מי ימות, מען טאר שוין נישט נאכזאגן דאס ווארט. גייט מען רופן דעם קאסובער חזר? נישט ווייל דאס ווארט איז נישט הייליג, איך וויל נישט דער עולם זאל מיסאנדערסטענדינג, דער הייליגער בארדיטשובער רב מיט זיינע הייליגע ווערטער איז געווען הייליג, נאר בימיו זענען נאך געווען די אידן אויף א שטיקל מדריגה, היינט זעמער אויסגעשאלטעט פון אלע מדריגות, היינט זעמער אזוי ווי ככל הגוים בית ישראל, און אונז לויפט מען נאך נאך קווין, נאך די פרוי וואס זי זאגט מיין ווייב, אזוי זאגט זי מיין ווייב. הע, מיין ווייב האט מיר געזאגט אזוי, און די אלע סאטמערע די אלע היימישע גייען גאר וואוטן פאר איר. ער האט געהאט א פראבלעם רב לייביש אז זלמן לייב איז דער צדיק און אהרן איז דער שייגעץ, צו זעהן זלמן לייב וועט אויך הייסן וואוטן פאר דעם זעלבן. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן פארן עולם, ס'איז אריינגעקומען יעצט פון א צייטונג אין לונדון, ס'הייסט העם ענד היי. שטייט אזוי, גאלדערס גרין ארטאדאקס דזשואיש מען דזשעילד פאר ריפידעדלי סעקשועל אסאולט אוו א גירל אוו פארטין. אויב עטס געדענקט, כ'האב ענק שוין געזאגט א לאנגע צייט צוריק אז ס'איז דא איינער ער הייסט מנחם לעווי, ער איז פון פרינס פארק עוועניו, און מ'האט אים געלייגט אין דזשעיל, ווייל א מיידל איז געקומען פאראויס, זי האט געוואלט פשוט ער זאל קומען צו א רב, מען זאל זאגן חטאתי עויתי פשעתי איך האב דאס מיידל געטאטשט און איך טו תשובה, און ער איז דאך געווען אן אויבער חכם און ער האט נישט געוואלט, און דאס איז נישט געווען יעצט, דאס איז נאך געווען פון ווען זי איז געווען אלט פערצן יאר, דאס גייט צוריק צו טו או או פייוו, היינט איז דאך יעדער געווארן רעדנדיג, איז אין טווענטי טען. פינף יאר שפעטער האט זי נאר געוואלט אן אפאלעדזשי אין פראנט פון א רב, ער האט נישט געוואלט געבן און ער האט זיך אויסגעלאכט, איז טווענטי עלעווען דאס מיידל געקומען צו די פאליס צום דעטעקטיוו און זי האט אלעס פארציילט, און דער דעטעקטיוו האט געקאמענטעט אזוי, דער דעטעקטיוו הייסט קאן עליסטרעיר וואוד, האט ער געזאגט אזוי, די וויקטעם העז שאוען א טרעמענדעס עמאונט אוו קארידזש טו קאם פארווערד ענד גיוו א דיטעילד אקאונט אוו די אביוז שי סאפערד ביי ליווי. נאו וואן שוד סאפער אין סיילענס, איי וואד אורדזש עוורי וואן הו איז א וויקטעם טו קאם ענד ספיק אוט ענד לעט אוס העלפ, ספעשעלי טרעינד אפיסערס וויל סאפארט יו ענד טרואוט די אינוועסטיגעישאן יור קלעימס. עניוועי, מנחם לעווי איז געקומען אין קאורט, ער האט זיך געזעהן כי כלתה אליו הרעה, איז געגאנגען דער חזר און ער האט געטענה'ט, יא יא, טאקע כ'האב מיט איר געוואוינט, אבער זי איז שוין געווען זיבעצן און ס'איז געווען קאנסענט, זי האט געוואלט. זי האט אויך הנאה געהאט, אזוי ווי די לומדות פון רבי ברוך לעשעס וואס איז געווען אמאל אין אוסטראליע דער ליובאוויטשער שליח, טענה'ט מען טאר נישט איינזעצן די מנוולים וואס זיי טוען זנות מיט בחורים ווייל דער בחור האט דאך א הנאה עטס וועט הערן, כ'האב א גאנצע שיעור וועגן דעם די וואך, עניוועי, דאס איז ווי אונז האלט מיר היינט, סאו בקיצור. האט די גאווערמענט געזאגט, פיין, יעצט קען מען דאך נישט פראוון צו זי האט יא געהאט הנאה צו נישט, יעצט ווייס איך ביי אסתר שטייט אויך תחילתה באונס וסופה ברצון, ס'איז אבער אזא קראנקע טענה, באט עניוועי, זיי האבן אים געגעבן דריי יאר צו זיצן, דריי פול יערס, נישט קיין דיסקאונט, זאל ער זיך אויסלערנען. אז מען טאטשט נישט קיין מיידלעך. סאו יעצט ווייסט יעדער, יעדער האט דאס געטאטשט, און יעצט גייט ער זיצן. וואלט נישט שלעכט געווען מיט די ביצים איבער דאס מיידל. יעצט אין דעם דארפט עטס ענק אויך אויסלערנען, ס'איז דא אסאך אידן וואס זאגן אז זיי ווילן בשום אופן נישט די קינדער זאלן שטיין אויף סטענד ווייל זיי האבן מורא אז די קינדער וועט עס בארירן. איך זאג ענק כ'האב געשמועסט מיט הונדערטער מענטשן וואס זענען געווארן אביוזד, אלע זאגן זיי אז די אפאלעדזשי איז פיפטי פערסענט אוו די קיור. זיי ווארטן אויף דעם. און דאס איז וואס אונז וויל מען נישט פארשטיין, ס'איז שקר! דאס רעדט ענק איין טשארלס היינס מיט זיינע אלע שקצים ארום און ארום מיט די רבנים און מיטן שטינקאטשער רב און אזוי ווייטער. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס איך וויל זאגן, אז כ'האב געהערט זאגן אז אין לעיקוואד שמועסט מען אז מ'האט שוין אריבערגערוקט דעם יאסל קאלקא צו אן אנדערע פריזן, פארוואס? פרעג איך יענעם ס'איז נישט גענוג כשר דארט? זאגט ער ניין מ'האט אים אזאלעכע מכות געגעבן אז ער וועט זאגן איכה אלי ציון ועריה מכות אשר הוכו נזיריה. רבותי א פריזן איז נישט קיין פלאץ פאר א איד, איך זאג ענק נאכאמאל הערטס אויף מיט די פעדעפיליע, גייטס פאר העלפ און טוטס קאנסטראקטיוו ארבעט זאלטס נישט אריינפאלן אין א תפיסה, ווייל טאמער וועט עטץ יא טוהן וואס מ'טאר נישט וועט עטץ אריינפאלן. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האלט און איין באקומען טעלעפאן קאלס אז ס'איז דא די נייע פלאץ וואס הייסט מוישעס פלעיס, יואל מאליק וואוינט לעבן דעם, און ער הענגט דארט ארום מיט בחורים פון פֿערצן יאר און פון פֿופֿצן יאר און פון זעכצן יאר, ס'איז יעצט זומער, סאו אויב די עלטערן זענען נישט אינטערעסירט צו טון עפעס, איטס זשאסט טו בעד, נאכדעם ווען פראבלעמס וויל סטרייק, קאלסט מיך נישט אפ, ר' נחום וואס טוט מען, מיין זון איז אראפגעפארן פון וועג, ער איז אויף דראגס, מיין זון האלט שוין נישט שבת, ער טעקסט, וועל, דעמאלטס וועט שוין זיין שפעט, יעצט איז די צייט. האטס מיר א פרייליכן שבת, ס'איז פרשת פנחס, זייטס אלע געזונט, דאס איז געווען אן עמערדזשענסי.